דינסטאג בחוקותי ווען מען לערנט די פינף פסוקים האט מען אינזין אז ס'איז אקעגן די היי פונעם מילוי פונעם ערשטן היי פונעם שם ב ן איבערצולאזן א הארה פונעם תוספות נפש פונעם פריערדיגן שבת זאגט די הייליגע תורה אני ה' אלקיכם איך בין ענקער באשעפער אשר הוצאתי אתכם כ'האב ענק ארויסגעצויגן מארץ מצרים פון די לאנד מצרים מהיות להם עבדים פון צו זיין פאר זיי קנעכט. ואשבור און איך האב צובראכן מוטות עולכם, די שטאנגען, אדער די נעגל ווי רש י זאגט, פון ענקער יאך, ואולך אתכם קוממיות, און איך האב ענק געפירט אויפגעהויבענערהייט, אז מען האט אראפגענומען דעם יאך וואס די אידן האבן געהאט אין מצרים, וואס זיי האבן געדארפט שווער ארבעטן פאר די מצריים מיט אן אראפגעבויגענעם קאפ, זיי האבן געדארפט את כל עבודתם בשדה, זיי האבן געדארפט טון פעלד ארבעט אזוי ווי די בהמות, איז ווען מען נעמט אראפ דעם יאך קען זיך דער מענטש אויפהייבן און אויסגראדן און גיין קוממיות. זאגט רש י אני ה' אלקיכם כדאי אני שתאמינו בי, איך בין ווערט אז עטס זאלטס גלייבן אין מיר, שאני יכול לעשות כל אלה, אז איך קען טאקע טון די אלע גוטע הבטחות, שהרי הוצאתי אתכם מארץ מצרים איך האב דאך ענק ארויסגעצויגן פון מצרים ועשיתי לכם נסים גדולים,

דער בעל הטורים זאגט אז אויף די קוף פון קוממיות איז דא טאגן, קרוינדעלעך, דאס איז א רמז אז לעתיד וועלן די אידן דערהויבן ווערן, אויפגעהויבן ווערן ביז הונדערט איילן הויעך, און לויט די מאן דאמר ביז צוויי הונדערט איילן הויעך, איז פארדעם טאקע דא צוויי טאגן אויפן קוף.

ווי מען זעט טאקע אין די פסוקים אז די תורה רעדט דא אז די אידן האבן געדינט עבודה זרה, און מען האט אינגאנצן צעשטערט די בונד פונעם אייבערשטן, וואס דאס איז געוועזן אין די צייט פון ערשטן בית המקדש, און די תוכחה פון משנה תורה פון פרשת כי תבוא, דאס גייט ארויף אויף חורבן בית שני, און אויף די לאנגע גלות וואס אונז זעמיר נאך יעצט דערין ליידער, וואס מען ווארט אויף אונזער תשובה, ווי ס'שטייט דארטן אין סוף פון די תוכחה אין פרשת כי תבוא. און דארט שטייט טאקע נישט אז מען איז אוועק געגאנגען פון ארץ ישראל ווייל מען האט געדינט עבודה זרה, נאר ווייל מען האט נישט צוגעהערט צו די קול פונעם אייבערשטן, לשמור לעשות את כל מצוותיו וחוקותיו, אבער דאס גייט ארויף אויף די עבירה פון שנאת חינם, וואס צוליב דעם איז מען פארטריבן געווארן ביים חורבן בית שני. דער אבן עזרא זאגט, ריקי מוח, מענטשן וואס האבן א ליידיגן מוח זאגן אז די קללות זענען מער ווי די ברכות. מען זעט דאך אז די ברכות זענען געציילטע פסוקים, קוים עלף פסוקים, און די קללות זענען עטליכע מאל אזוי פיל. זאגט ער, די אמת איז אבער אז די ברכות זענען נאר אראפגעשריבן געווארן בדרך כלל, מען איז נישט אריינגעגאנגען אין די פרטי פרטים אויסצושמועסן פונקטליך אלע ברכות, און ביי די קללות איז מען יא אריינגעגאנגען פונקטליך אין אלע פרטים און אלע איינצלהייטן דערפון אפצושרעקן אידישע קינדער. ס'איז דא אין ספר משנה למלך פון רבי אלעזר ריישער, זאגט ער אז משה רבינו האט געטון א געוואלדיגע טובה פאר אידישע קינדער מיט דעם וואס ער האט זיך אריינגעלאזט אויסצושמועסן פונקטליך די אלע קללות, בעיקר זאגט ער עס טאקע אין פרשת כי תבוא וואס דארט האט משה רבינו אליין געזאגט די קללות מפי עצמו, איז ער מסביר אז משה רבינו האט געציטערט אויב די תוכחות זאלן קומען טאקע כפשוטן אויף די אידן וועט עס קיינער נישט קענען איבערטראגן, ס'איז זייער שרעקליכע שווערע עונשים, קיינער וואלט עס נישט געקענט אויסהאלטן, האט משה רבינו געמאכט אזוי אז ער זאל ארויסזאגן די קללות פון זיין מויל, ער האט דאך געמוזט עס ארויסזאגן ווייל דער אייבערשטער האט אים געהייסן, אבער מיט זיין גוטע מחשבה האט ער ממתיק געווען די אלע דינים, און ער האט אין זיין געדאנק צוזאמגעשטעלט אנדערע צירופים פון די אותיות און פון די ווערטער פון די תוכחה, און פאר דעם זאגט ער האט ער אויסגעשמועסט פונקטליך יעדן פרט ופרט פון די קללות, ווייל ער האט געוואלט יעדן קללה ממתיק זיין, ס'זאל נישט חל זיין כפשוטו אויף די אידישע קינדער, ווייל זיי וואלטן עס קיינמאל נישט אויסגעהאלטן, ער האט זיך נישט געוואלט פארלאזן אויף די אלע צדיקים פון אלע דורות אז זיי וועלן שוין ממתיק זיין די דינים, ווי מען ווייסט טאקע אז צדיקים ווען זיי האבן געליינט די תוכחה האבן זיי אינזין געהאט פארשידענע אנדערע צירופים און זיי האבן געזאגט אז ס'איז גאר ברכות פאר מענטשן, צדיקים פלעגן האבן א ענין אריינצוטייטשן ברכות אין די פסוקים וועלן מיר עס שפעטער פרובירן אביסל אויסצושמועסן, אביסל ממתיק זיין די דינים פון די שרעקליכע קללות. און ביי די ברכות ווידער האט ער נאר געזאגט בדרך כלל, ווייל דאס האט ער שוין יא זיך סומך געווען אז די צדיקים אין אלע דורות וועלן שוין וויסן וויאזוי ממשיך צו זיין אלע גוטע השפעות פון די כלליות'דיגע ברכות. זאגט דער פסוק ואם לא תשמעו לי, אויב עטס וועטס נישט צוהערן צו מיר, ולא תעשו את כל המצוות האלה, עטס וועטס נישט טוהן די אלע מצוות, זאגט רשי ואם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה, ווייל דאס איז דאך די פארקערטע ווי אם בחוקותי תלכו וואס דארט איז געשטאנען אז דאס מיינט אז מען וועט זיך יא פלאגן אויף די תורה, אבער דא מיינט עס נאך עפעס, וויבאלד די פסוק דרוקט זיך אויס א לשון שמיעה, וואס דאס איז געזאגט געווארן אויף תורה שבעל פה, וואס די חכמים האבן צוגעגעבן, זאגט ער, אז מען וועט נישט צוהערן אויכעט ולדעת מדרש חכמים, צו וויסן די דרשות פון די חזל. יכול לקיום המצוות, וואלט איך געקענט מיינען אז ואם לא תשמעו לי מיינט, אויף איינהאלטן די מצוות, כשהוא אומר ולא תעשו, שטייט דאך אין פסוק ווייטער, ולא תעשו את כל המצוות האלה, הרי קיום מצוות אמור, הא מה אני מקיים ואם לא תשמעו לי, להיות עמלים בתורה, דאס גייט ארויף אז מען וועט זיך נישט פלאגן אויף די תורה. ומה תלמוד לומר לי, פארוואס שטייט ואם לא תשמעו לי, אין לי אלא זה המכיר את רבונו, איינער וואס דערקענט דעם אייבערשטן, ער ווייסט פונעם אייבערשטן צו זאגן, ומתכוון למרוד בו, און ער האט אינזין ווידערצושפעניגן אין אים. וכן בנמרוד שטייט אויך אין פסוק גיבור צייד לפני השם, דאס מיינט אויכעט שמכירו, ער האט דערקענט דעם אייבערשטן ומתכוון למרוד בו און דאך האט ער אינזין געהאט צו ווידערשפעניגן אין אים, וכן באנשי סדום שטייט אין פסוק רעים וחטאים לה' מאוד, מכירים את רבונם, זיי האבן געוואוסט פון זייער אייבערשטער צו זאגן, ומתכוונים למרוד בו און זיי האבן אינזין געהאט צו ווידערשפעניגן אין אים. ולא תעשו זאגט רש"י משלא תלמדו אז מען וועט נישט לערנען קיין תורה, לא תעשו וועט עטס נישט טון קיין מצוות. פשוטו כמשמעו ווייל מען ווייסט נישט וויאזוי מען דארף איינהאלטן די מצוות אז מען לערנט נישט די דינים דערפון, און ווי דער אור החיים הקדוש לייגט צו, די איינציגע תבלין קעגן די יצר הרע איז דאך נאר תורה לערנען, אז מען לערנט נישט קיין תורה, וועט מען נאכגיין נאכן יצר הרע און מען וועט נישט טון די מצוות, הרי שתי עבירות האלט מען שוין ביי צוויי עבירות. זאגט דער תרגום, ואם לא תקבלון למימרי, ולא תעבדון ית כל פקודיא האלין. זאגט דער פסוק ואם בחוקותי תמאסו, אויב עטס וועטס פארמיאוסן אין מיינע געזעצן, ביי געזעצן איז שייך צו פארמיאוסן זאגט דער רמב"ן, מענטשן זאגן, וואס גייט אן פארן אייבערשטן צו איך טו אן א בגד פון צמר ופשתים יחדיו? וואס איז א נפקא מינה צו איך מאך א פרה אדומה און איך שפריץ מיך אן צו נישט? ואם את משפטי תגעל נפשכם, און אויב מיינע דינים וועט ענקער זעל פארמיאוסן. זאגט דער רמב"ן, מען רעדט נישט דא פון דינים בין אדם לחבירו, די דינים איז נישט שייך צו פארמיאוסן, יעדע לאנד, יעדע פאלק האט אזעלכע דינים, אז מכה איש ומת מות יומת, אנדערש קען מען נישט קיין געזעלשאפט פירן. נאר, ער מיינט די דינים וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אז אויב איינער איז מחלל שבת דארף מען אים הרג'נען, א כישוף מאכער דארף מען הרג'נען, אז איינער האט געזינדיגט מיט עריות דארף מען הרג'נען, די דינים, טוען מענטשן פארמיאוסן, לבלתי עשות את כל מצוותיי, נישט צו טוען מיינע מצוות, מענטשן ווילן זיך נאכגעבן זייערע תאוות, זיי ווילן נישט זיין באצוימט פון די מצוות פון די תורה און פאר דעם טוען זיי פארמיאוסן די משפטים. להפרכם את בריתי, עטס וועטס ווילן צושטערן מיין גאנצע בונד און נאר נאכגיין נאך ענקערע גליסטענישן. זאגט רש"י ואם בחוקותי תמאסו מיינט מואס באחרים העושים, ער טוט פארמיאוסן אנדערע מענטשן וואס טוען יא דעם רצון השם, משפטי תגעל נפשכם שונא החכמים, ער האט פיינט די חכמים וואס זיי טוען אויספירן די משפטים, לבלתי עשות מיינט מונע את אחרים מעשות, ער טוט צוריקהאלטן אנדערע מענטשן פון טוהן מצוות און מעשים טובים, את כל מצוותיי מיינט כופר ער לייקנט שלא צויתים אז דער אייבערשטער האט אפילו נישט באפוילן די מצוות, לכך נאמר את כל מצוותיי ולא נאמר את כל המצוות, ער לייקנט דעם באפעלער אז דער אייבערשטער זאל דאס נישט האבן באפוילן, להפרכם את בריתי מיינט כופר בעיקר, ער לייקנט חלילה אינעם אייבערשטן. הרי שבע עבירות האלט מען דא ביי זיבן עבירות, הראשונה גוררת השנייה, די ערשטע שלעפט נאך די צווייטע, וכן עד השביעית, ואלו הן, לא למד, ער האט נישט אליינס געלערנט, ולא עשה האט ער נישט געטוהן, מואס באחרים העושים, שונא את החכמים, מונע את האחרים, כופר במצוות, אז דער אייבערשטער זאל עס נישט האבן געהייסן, און כופר בעיקר ער לייקנט אינעם אייבערשטן גופא. זאגט דער תרגום, ואם בקימי תקוצון ואם ית דיני תרחק נפשכון בדיל דלא למעבד ית כל פקודי לאשניותכון ית קימי. זאגט דער פסוק אף אני אעשה זאת לכם, וועל איך אויך דאס טון פאר ענק, און ווי רש"י זאגט אין די קומענדיגע פסוק אף אני, איך רעד דא מיט מיין צארן, והפקדתי עליכם, איך וועל באפעלן אויף ענק, אדער ווי דער אבן עזרא זאגט, איך וועל אויפנעמען אויף ענק, בהלה, א טומל, אדער פלוצלינג וועט קומען אויף ענק את השחפת, ווי רש"י לערנט אז דאס מיינט ס'העט פאלן שטיקער פונעם קערפער, און די הויט העט ווערן אזוי ווי צוקנייטשט, אזוי ווי איינער וואס איז געווען אויפגעשוואלן און די געשווילעכץ גייט אוועק און די הויט בלייבט צוקנייטשט. ואת הקדחת און די דערהיצונג, מכלות עיניים וואס דאס טוט ממש פארלענדן די אויגן, וואס מען קוקט ארויס אויף א ישיעה און ס'קומט נישט אן, ממש ס'ווערט טונקל פאר די אויגן, ומדיבות נפש, ס'טוט פארווייטיגן דעם זעל, אויכעט פון אלע ארומיגע ווי רש"י מסביר, וזרעתם לריק זרעכם איר וועט איינפלאנצן אייערע זאמען אויף ליידיג, ס'וועט נישט וואקסן דערפון, און אויב ס'וועט יא עפעס וואקסן ואכלוהו אויביכם, וועלן ענקערע פיינט דאס אויפעסן.

איז די פנים, די אויסזעהן, פונעם מענטש, פונעם קערפער, פונעם לייב, זעהט אויס אזוי ווי צוקנייטשט. קדחת, מיינט א חולי שמקדיח את הגוף, ס'טוט דערהיצן דעם קערפער ומחממו ומבעירו, ס'ברענט אים אן, כמו כי אש קדחה באפי. מכלות עיניים ומדיבות נפש, העיניים צופות וכלות לראות שיקל וירפא, די אויגן קוקן ארויס און זיי ווארטן און זיי האפן אז ס'זאל לייכטער ווערן, די קרענק און מען זאל ווערן אויסגעהיילט וסוף שלא ירפא, די סוף וועט אבער זיין ער וועט נישט ווערן אויסגעהיילט וידאבו הנפשות של משפחתו במותו, די נפשות פון זיין משפחה וועלן קלאגן, וועלן זיין פארווייטאגט מיט זיין שטארבן. כל תאווה יעדע גליסטעניש שאינה באה, וואס ס'קומט נישט אן, ותוחלת ממושכה א פארצויגענע ווארטונג אויף א זאך וואס מען האפט, קרויה כליון עיניים, ס'איז ממש ווי די אויגן גייט אויס אויף יענע זאך, וזרעתם לריק,

והפקדתי עליכם בהלה, זאגט דער ש"ך על התורה אז דאס איז רחום בדין, דער אייבערשטער האט זיך דערבארעמט אויף אידישע קינדער און אפילו ווען ער וויל זיי געבן די אלע קללות, די אלע תוכחות, וועט ער קודם געבן א בהלה אז די מענטשן זאלן זיין צעטומלט אזוי אז מען זאל נישט שפירן די יסורים פון די תוכחות, אזוי ווי זאגט ער מען טרעפט די סנהדרין פאר זיי האבן געהארגעט איינער וואס איז מחויב מיתה, האט מען יענעם געגעבן צו טרינקען וויין מיט א קורט של לבונה, דאס זאל אים צוטומלען און צומישן ער זאל נישט שפירן די מיתה, די זעלבע זאך וועט די ערשטע פון די תוכחות זיין א בהלה, איינמאל ס'איז שוין דא א בהלה שפירט מען שוין נישט אזוי ווייט די יסורים פון די איבריגע תוכחות. דער הייליגער קדושת לוי זאגט והפקדתי איז א לשון חיסרון, אזוי ווי ס'שטייט ויפקד מקום דוד, דער אייבערשטער וועט אוועקנעמען פון אידישע קינדער די בהלה מיט די שחפת מיט די קדחת. וזרעתם לריק זרעכם, זאגט דער הייליגער קדושת לוי ס'וועט נישט אויספעלן איינצופלאנצן, ס'שטייט דאך עתידה ארץ ישראל אז ס'וועט וואקסן קיכעלעך אויף די ביימער, ס'וועט וואקסן בגדים, כלי מילת, שיינע טייערע בגדים וועט וואקסן, ס'וועט נישט אויספעלן צו פלאנצן, נאר די פיינט וועלן דארפן איינפלאנצן. זאגט דער פסוק ונתתי פני בכם, טייטשט רש י איך וועל געבן מיין ליידיגע צייט, איך וועל מיך אוועקקערן צו ענק, אנדערע טייטשן איך וועל געבן מיין צארן אין ענק, ונגפתם איר וועט געשלאגן ווערן לפני אויביכם פאר ענקערע פיינט, ורדו בכם שונאיכם ענקערע פיינט וועלן געוועלטיגן אין ענק, ונסתם איר וועט אנטלויפן ואין רודף אתכם און קיינער וועט ענק נישט נאכיאגן. זאגט רש י ונתתי פני מיינט פנאי שלי, פונה אני איך וועל מיך אוועקקערן מכל עסקי פון אלע מיינע געשעפטן להרע לכם, שלעכט צו טון פאר ענק. אדער ווי דער אור החיים הקדוש איז ממתיק דעם פסוק און ער זאגט ונתתי פני בכם, ס'וועט נישט זיין קיין הסתר פנים, דער אייבערשטער זאגט ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם שטייט סוף פון די תוכחה, לא מאסתים ולא געלתים לכלותם, איך וועל נישט אוועקקוקן פון זיי, אויב חלילה דער אייבערשטער זאל אוועקקערן זיין פנים פון אידישע קינדער, וועלן זיי עס נישט קענען אויסהאלטן, זיי וועלן עס נישט איבערלעבן, איז ונתתי פני בכם איז גאר א ברכה אז דער אייבערשטער וועט דאך זיך אומקוקן אויף אידישע קינדער. זאגט רשי ורדו בכם שונאיכם כמשמעו ישלטו בכם זיי וועלן געוועלטיגן אויף ענק. זאגט רש י, אגדת תורת כהנים מפרשה זו גייט רש י אראפברענגען א דרש פון תורת כהנים אויף די פריערדיגע פסוק און אויף די פסוק. אף אני אעשה זאת, זאגט רש י, איני מדבר אלא באף איך רעד נאר מיט א צארן וכן אף אני אלך עמם בקרי והפקדתי עליכם מיינט שיהיו המכות פוקדות אתכם מזו לזו, ס'וועט קומען איינס אריין אינעם אנדערן אריין,

אדער זאגט ער ס'איז א לשון א מכת מתניים, מ'וועט כאפן א קלאפ אויף די לענדן, אנדערע זאגן כפשוטו ס'מיינט א מכה פון מארד. את השחפת, יש לך אדם שהוא חולה ומוטל במטה, ס'איז דא אמאל א מענטש וואס ער איז קראנק און ליגט אין בעט, אבל בשרו שמור עליו, זיין פלייש איז אפגעהיטן, ס'פאלט נישט פון אים אוועק שטיקער, תלמוד לומר שחפת שהוא נשחף, ס'ווערט יא פעלערדיג, או עתים שהוא נשחף, ס'קען אוועקפאלן שטיקער, אבל נוח, ער איז רואיג, ואינו מקדיח, ס'קאכט נישט, ער האט נישט קיין היץ, תלמוד לומר ואת הקדחת, מלמד שהוא מקדיח, סיי ס'וועט אוועקפאלן שטיקער און סיי דער מענטש וועט זיין היציג. או עתים שהוא מקדיח, אמאל איז דא וואס א מענטש האט א היץ אויכעט, אבער וסבור הוא בעצמו שיחיה, דער מענטש טראכט ביי זיך ער קלערט אז ער גייט עס איבערלעבן, תלמוד לומר מכלות עיניים, אז דער מענטש אליינס וועט אים פארטונקלט ווערן פאר די אויגן, ער וועט אויפגעבן אויף זיין לעבן. או הוא אינו סבור בעצמו שיחיה ס'דא אמאל וואס דער מענטש אליין טראכט נישט אז ער גייט לעבן אבל אחרים סבורים שיחיה, אנדערע טראכטן יא אז ער גייט עס נאך איבערלעבן תלמוד לומר ומדיבות נפש, אויך די ארומיגע וועלן זיין פארווייטאגט און ס'וועט נישט אויסזען ביי זייערע אויגן ווי ער גייט עס נאך מאכן. וזרעתם לריק זרעכם מיינט זורעה ואינה מצמחת מ'וועט איינפלאנצן און ס'וועט נישט שפראצן. ומעתה מה אויביכם באים ואוכלים, וואס וועלן די פיינט קומען עסן, אז ס'וואקסט נישט האבן זיי דאך נישט וואס צו עסן, ומה תלמוד לומר ואכלוהו אויביכם, וויאזוי איז פשט אין פסוק אז די פיינט וועלן עס עסן? הא כיצד זורעה שנה ראשונה ואינה מצמחת, די ערשטע יאר וועט מען פלאנצן עס וועט גארנישט שפראצן, שנה שניה מצמחת, די צווייטע יאר וועט יא ארויסשפראצן, ואויבים באים און די פיינט וועלן קומען ומוצאים תבואה לימי המצור, זיי וועלן טרעפן וואס צו עסן פאר די באלאגערונג טעג וואס זיי נעמען ענק ארום, ושבפנים די אידן וואס וועלן זיין אינעווייניג מתים ברעב וועלן חלילה אויסגיין פאר הונגער, שלא לקטו תבואה אשתקד ווייל זיי האבן שוין פאר יארן נישט געהאט געקליבן, ס'איז גארנישט געוואקסן א יאר פריער. דבר אחר נאך א פשט וזרעתם לריק זרעכם כנגד הבנים והבנות הכתוב מדבר דאס גייט ארויף אויף די זין און טעכטער שאתה עמל בהם דו וועסט דיך פלאגען אויף זיי ומגדלן און זיי אויפציען והחטא בא ומכלה אותם די זינד וועט אבער קומען און חלילה זיי פארלענדן שנאמר אשר טפחתי ורביתי אויבי כלם ונתתי פני בכם, כמו שנאמר בטובה פונקט ווי עס איז געשטאנען ביי די גוטס ביי די ברכות ופניתי אליכם, דער אייבערשטער זאגט איך וועל מיך אוועקקערן פון אלע זאכן און איך וועל מיך אפגעבן נאר מיט ענק, כך נאמר ברעה ונתתי פני, משלו משל למלך שאמר לעבדיו, פונה אני מכל עסקיי ועוסק אני עמכם לרעה. ונגפתם לפני אויביכם מיינט, שיהא המוות הורג אתכם מבפנים, די מגיפה וואס וועט ענק אויסהרג'ענען פון אינעווייניג ובעלי דבביכון און ענקערע שונאים מקיפין אתכם מבחוץ וועלן ענק ארומנעמען פון אינדרויסן ורדו בכם שונאיכם שאיני מעמיד שונאים אלא מכם ובכם איך וועל נישט אויפשטעלן קיין פרעמדע שונאים נאר פון די אידן אליין וועלן אויפשטיין שונאים וואס זיי וועלן געוועלטיגן אויף זיי אליין שבשעה שאומות העולם עובדי אלילים עומדים על ישראל ווען פרעמדע פעלקער קומען

הם מחפשים אחר המטמוניות שלכם, זיי ווייסן דאך אפילו פון אלע אוצרות צו זאגן וועלן זיי נאכזוכן אלע באהעלטענישן וכן הוא אומר ואשר אכלו שאר עמי ועורם מעליהם הפשיטו וגומר ונסתם עטס וועטס אנטלויפן זאגט רש"י מפני אימה צוליב פארכט ואין רודף אתכם מבלי כח וויבאלד די אידן וועלן אפילו נישט האבן קיין כח וועט דער שונא נישט דארפן נאכיאגן ער וועט שטיין אין די זייט און ווארטן ביז די אידן וועלן חלילה אומפאלן.

ולא יראה, ער וועט נישט זען, כי יבוא חום, אז ס'וועט קומען א היץ, ס'שטערט אים נישט אז ס'קומט א היץ, ער וועט נישט ווערן אויסגעטריקנט, ווייל ער האט דאך פול מיט וואסער ארום זיך, וואס דאס העלפט אים ער זאל נישט ווערן פארטריקנט, והיה עלהו רענן, אויך זיין בלעטל וועט זיין פייכט, נישט ווי די ביימער וואס ווינטער ווערן די בלעטער פארטריקענט און ס'פאלט אראפ, דער בוים וואס איז איינגעפלאנצט אויף די וואסער, נעבן די וואסער, ער, זיינע בלעטלעך וועלן בלייבן פייכט א גאנצע יאר, ובשנת בצורת, אויך ווען ס'וועט קומען א הונגער יאר, ס'וועט נישט רעגענען, לא ידאג, האט ער נישט וואס צו דאגה'נען. ווייל ער האט דאך גענוג וואסער, ער שטייט דאך און וואקסט נעבן די וואסערן, ולא ימיש און ער וועט זיך נישט אפטון מעשות פרי פון צו מאכן פירות, דאס איז די משל, און די נמשל איז, אז דער מענטש וואס ער פארזיכערט זיך אויפן אייבערשטן, דארף ער נישט מורא האבן פון אלע צרות וואס באטרעפן אלע מענטשן ארום,

זאגט דער פסוק, אבער איינער וואס ער טוט זיך נישט פארלאזן אויפן אייבערשטן, עקוב הלב מכל, דאס הארץ, דאס איז די מערסטע פארדרייט ווי אלע אנדערע אברים, א מענטש קען אנשטעלן א פנים כאילו ער איז ערליך, ער טוט מעשים טובים, מיטן מויל רעדט ער גוטע דיבורים, אבער די הארץ, די גרעסטע פאפערייען קומען פאר אינעם הארץ. ואנוש הוא, די הארץ איז שטארק קראנק אויף דעם וואס ער זאגט מי ידענו, אין הארץ טראכט א מענטש ווער וועט מיך מגלה זיין, ווער וועט פארציילן פאר מענטשן צי איך גלייב באמת אינעם אייבערשטן אין הארץ אדער נישט, אזוי דרייט זיך דער מענטש ארום מיט שלעכטע מחשבות. זאגט דער תרגום נכיל לבא מכולא ותקיף הוא מן ידעיניה. אויף דעם איז די ענטפער, אני השם, איך בין דער אייבערשטער חוקר לב, וואס איך פארש אויס דעם הארץ, בוחן כליות, איך טו מבחין זיין אין די נירן, וואס די כליות געבן דאך די עצות און די הארץ ענדיגט דאס צו, און איך ווייס פונקטליך וואס טוט זיך ביי יעדעם אין הארץ, ולתת לאיש כדרכיו, און איך געב פאר יעדן מענטש לויט זיינע וועגן, לויט ווי ער פירט זיך אויף, כפרי מעלליו, לויט די פרוכט פון זיינע ווערק, אז איינער פארזיכערט זיך אויף מיר, געב איך אים א גוטן שכר, און אויב א מענטש גלייבט נישט און ער פארזיכערט זיך נישט אויפן אייבערשטן, וועט ער חלילה זיין אויסגעשטעלט צו פורעניות. זאגט דער תרגום אנא השם חקר לבא בחר כליתא ולמיתן לאנש כאורחתיה כפירי עובדוהי. קען דאך א מענטש טראכטן, פארוואס איז דאס וואס איך זעה אז רשעים זענען מצליח? דער אייבערשטער האט דאך יעצט געזאגט לתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו, ער גיבט א עונש פאר איינער וואס פארזיכערט זיך נישט אויף אים, און דא זעהן מיר אונז רשעים וואס דרכם צלחה, זיי האבן א גרויסע פארמעגן, מען זעט ס'דא אזעלכע מענטשן וואס זיי פארזיכערן זיך נישט אויפן אייבערשטן און דאך גייט זיי גוט, אויף דעם זאגט דער פסוק, די עשירות פון אזעלכע מענטשן וואס טוען זיך נישט פארזיכערן אויפן אייבערשטן, אדער מענטשן וואס זיי פירן זיך נישט גוט אויף, דאס וועט זיך נישט האלטן ביי זיי, נאר וואס דען, קורא, אזוי ווי די פייגל וואס ווערט אנגערופן קורא, דגר, זאגט רש"י וואס ער טוט קרייען, און מיט דעם טוט ער צאמרופן פארשידענע פייגלעך, יונגע פייגעלעך פון אנדערע מינים וואס זענען נישט זיינע קינדער, ולא ילד, וואס ער האט זיי נישט געבוירן, און זיי קומען, זיי נעמען זיך צאם און זיי גייען אים נאך, אבער ווען זיי ווערן עלטער כאפן זיי זיך אז זיי זעען נישט אויס ענדליך צו דעם קורא, און זיי לאזן זיך אפ פון אים, זיי לאזן אים איינער אליין. אזוי וועט אוועקגיין די עשירות פון דעם מענטש. די רד"ק און מהר"י קרא זאגן אז דגר איז א לשון פון איינזאמלען, די פייגל קורא, ער זאמלט איין אייער פון אנדערע מינים פייגעלעך, און ער זעצט זיך אראפ אויף די אייער ער ווארעמט עס אן, און ווען ס'פיקעט ארויס די יונגע הינדעלעך, דעמאלטס מיינען זיי אז דאס איז זייער מאמע און זיי גייען אים נאך, ביז זיי ווערן אביסל עלטער כאפן זיי זיך אז זיי זעען נישט אויס ווי אים, און זיי לויפן אוועק פון דעם קורא און זיי זוכן זיך אויף זייערע אייגענע משפחות. אזוי איז עושה עושר ולא במשפט, איינער וואס ער מאכט א רייכטום נישט מיט קיין גערעכטיגקייט, ער רויבט פון אנדערע מענטשן, בחצי ימיו יעזבנו, ביי די האלב פון זיינע טעג וועט ער דאס פארלאזן, ובאחריתו יהיה נבל, און אין זיין סוף וועט ער זיין א נבל, מענטשן וועלן שמועסן אז ער איז א רשע, ער איז א ביליגער מענטש, מען וועט געוואר ווערן זיינע רשעות'ן. וויאזוי וועט דאס געלט אוועקגיין פון אים אין די האלב פון זיינע יארן? זאגט די רד"ק ס'איז דא צוויי וועגן, אדער וועט דער מענטש חלילה אוועקגיין פון דער וועלט פאר די צייט, ובאחריתו יהיה נבל טייטשט לויט דעם אז דער מענטש וועט ווערן פארוועלקט, ער וועט אוועקגיין פון די פארמעגנס, אמאל איז דא ווען די פארמעגנס גייען אוועק פון דעם מענטש, דער מענטש ווערט פארארעמט, ובאחריתו יהיה נבל מיינט אז אין די סוף פון זיינע יארן וועט ער זיין א ביליגער מענטש, אן ארעמער מענטש וואס קיינער וועט נישט קוקן אויף אים.

זאגט דער פסוק, כסא כבוד, מרום מראשון, אזוי ווי די כסא הכבוד, וואס דאס איז אויבן אין הימל, און דער אייבערשטער זיצט אויף דעם שטול כביכול פון אנהייב אן, אזוי איז אויכעט מקום מקדשנו, די פלאץ פון די בית המקדש דא אויף די וועלט, דער אייבערשטער רוהט אויכעט דא, און דער אייבערשטער איז משגיח בתחתונים, און קיינער זאל זיך נישט איינרעדן אז ער קען אין הארץ טראכטן וואס ער וויל, ווייל דער אייבערשטער האט קלאר געשטעלט אז ער איז דער חוקר לב און בוחן כליות, און פונקט ווי ער זיצט אויבן אויפן כסא הכבוד, אזוי זיצט ער אויכעט אויף די מקום המקדש, וואס דאס איז פונקט אקעגן איבער, און ער איז משגיח בתחתונים פונקט ווי בעליונים.

זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל כט, בדברים, מיט ווערטער אליין, לא יוסר עבד, וועט דער קנעכט נאך נישט אננעמען קיין מוסר, כי יבין, אפילו ער וועט פארשטיין וואס דו רעדסט צו אים, ואין מענה, וועט ער נישט ענטפערן, און ער וועט נישט זאגן אז ער גייט זיך שוין אויפפירן בעסער, ווערטער אליין איז אים נישט גענוג. נאך א פשט, מיט ווערטער אליין וועט נישט געשטראפט ווערן דער מענטש וואס ער איז אן עבד, פאר זיינע תאוות, מען דארף אים שלאגן מיט א ריט, און נאר דעמאלטס פארשטייט ער, כי יבין, אויב דער מענטש איז אבער א פארשטענדליכער מענטש, ואין מענה, דארף מען ניטאמאל צופיל רעדן צו אים, מען ווינקט אים נאר, א רמז מוסר, מען געבט אים א קליינעם שריי אן, און שוין פארשטייט ער פונקטליך וואס ער האט צו טון, ווייל ער איז א פארשטענדליכער מענטש, אבער איינער וואס איז נישט קיין פארשטענדליכער מענטש, איז אים נישט גענוג קיין ווערטער אליין, אים דארף מען שמייסן מיט א ריט.

תּקווה לכּסיל ממנו, דער כּסיל האָט מער האָפֿענונג פֿון אים, ווײַל דער נאַר רעדט זיך נישט אײַן אַז ער איז קלוג, גייט ער און ער שמועסט זיך איבער מיט קלוגע מענטשן וואָס ער האָט צו טון, אָדער טראַכט ער זיך גוט איבער אַלע צדדים פֿאַר ער טוט אַ זאַך, אָבער דער מענטש וואָס ער טוט אַלעס איבערגעאײַלט, וועט דורכפֿאַלן. זאָגט דער תּרגום, אין חזיתא גברא דמערקלין מילוי, סכּיא דטבֿ הוא סכלא מניה. זאגט דער פסוק, מפנק מנוער עבדו, איינער וואס טוט פאטשעטשקען פון די יוגנט, זיין קנעכט, ער טוט אים צושטעלן אלע תענוגים, ער פארלאנגט נישט פון אים ער זאל זיך איבערשטרענגען פאר אים, און לויטן דרש גייט עס ארויף אויפן יצר הרע, ער גיבט זיך נאך די תענוגים וואס דער יצר הרע פארלאנגט אין די יונגע יארן, ואחריתו יהיה מנון, די סוף וועט זיין אז דער עבד וועט נאך זיין א געוועלטיגער אויפן באלעבאס, דער יצר הרע, אנהייב הייבט ער אן ווי א גאסט, ווי א דורכגייער נאכדעם ווי א גאסט, און נאכדעם ווערט ער א גאנצער געוועלטיגער אויפן מענטש, אויב דער מענטש לאזט זיך פון אים אין די יונגע יארן, הייבט ער אן געוועלטיגן אויפן מענטש. און די זעלבע זאך דער עבד, אויב מען טוט אים נישט אין די יונגע יארן צוגעוואוינען צו ארבעטן פארן באלעבאס, וועט ער צום סוף פארלאנגען אז ער וויל זיין אזוי ווי א זון דא, און ער וועט נאך זיין דער גאנצער

סיי צווישן מענטשן און סיי ער טוט אנרייצן אויף זיך די מידת הדין. ובעל חמה, א מענטש וואס ער איז אינעווייניג אנגעהיצט מיט צארן, דאס איז אסאך א שטערקערע כעס, רב פשע, וועט ער טון אסאך עבירות, ווי די גמרא זאגט אז איינער וואס איז אין כעס איז אפילו די שכינה נישט חשוב אקעגן אים, ער רעכנט זיך נישט מיט די תורה, ער רעכנט זיך נישט מיט גארנישט, און ער זינדיגט ליידער. זאגט דער תרגום, גברא רגזנא מגרג תיגרי וגברא חמתנא סגיאין חובוי. זאגט דער פסוק, גאוות אדם, די גרויסהאלטערישקייט פון א מענטש תשפילנו דאס וועט אים דערנידערן. ווען א מענטש גייט און ער כאפט זיך א חשוב'ן פלאץ אויבן אן, העכער ווי ער באלאנגט באמת, וועט מען אים אזוי דערנידערן אז מען וועט אים אראפשיקן צו א פלאץ וואס איז נידריגער פון זיין חשיבות.

זאגט די משנה אין מסכת קידושין פרק ד' די לעצטע פרק, עשרה יוחסין עלו מבבל, ווען עזרא הסופר איז ארויף געקומען מיט די אידן פון בבל האט ער מיט געברענגט מיט זיך אלע פסולים, ער האט געזען אז אין ארץ אז אין בבל בלייבען נישט איבער קיין סנהדרין קיין דיינים וואס זיי וועלן קענען מברר זיין ווער ס'איז א פסול און ווער נישט האט ער ארויף גענומען אלע פסולים מיט זיך און ס'איז מיט געקומען צען סארטן יחוס ס'איז געקומען כהני לויי, ישראלי, חללי, דאס זענען כהנים וואס זענען געבוירן געווארן בפסול, זיין טאטע איז געווען א כהן וואס האט חתונה געהאט מיט א גרושה, און דאס גלייכן. גירי, א גר, וחרורי דאס איז א עבד כנעני וואס איז באפרייט געווארן. ממזרי, מענטשן וואס זענען געבוירן געווארן פון איסורי כרת. נתיני, דאס זענען די פאלק, די גבעונים, וואס זיי האבן זיך גע'מל'ט אין די טעג פון יהושע אבער מען האט זיי גע'אסר'ט אריינצוקומען אין כלל ישראל.

אבער א כהן וועט נישט מעגן חתונה האבן מיט קיין חללה, אזוי שטייט דאך אין פסוק, ער טאר נישט חתונה האבן מיט א חללה, און די זעלבע זאך מיט א גר אדער מיט א משוחרר טאר ער נישט חתונה האבן, ווייל זיי האבן א חזקת זונה. גירי וחרורי, ממזרי און נתיני, שתוקי ואסופי, כולם מותרים לבוא זה בזה, זיי מעגן אלע חתונה האבן איינער מיטן צווייטן, ווייל אפילו א גר מעג חתונה האבן מיט א ממזרת, ווייל קהל גרים האלט די תנא פון דער משנה ווערט נישט אנגערופן א קהל, און די ממזרים טארן נאר נישט אריינקומען בקהל ישראל, אבער בקהל גרים מעגן זיי יא חתונה האבן. די זעלבע זאך שתוקי ואסופי, וואס זיי זענען ספק ממזרים, האט די תנא פון די משנה געהאלטן אז א ספק ממזר מעג חתונה האבן מיט א ממזר ודאי, ווייל נאר בקהל ודאי טאר א ממזר נישט חתונה האבן, אבער בקהל ספק מעג ער יא חתונה האבן. משנה ב', ואלו הם שתוקי, וואס מיינען די שתוקי? כל שהוא מכיר את אמו, איינער וואס ער ווייסט ווער זיין מאמע איז, ואינו מכיר את אביו, ער ווייסט אבער נישט ווער זיין טאטע איז, און ער ווערט אנגערופן שתוקי, ווייל ווען ער רופט איינעם טאטע, זאגט די מאמע ער זאל זיין שטיל, ווייל מען ווייסט נישט, צו דאס איז באמת זיין טאטע. ואסופי מיינט, כל שנאסף מן השוק ער איז איינגעזאמלט געווארן פון די גאס, ואינו מכיר לא אביו ולא אמו ער האט נישט קיין אהנונג ווער זיין טאטע און ווער זיין מאמע איז, איז ער אויך א ספק ממזר. אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי, אבא שאול האט געזאגט, אויב מען ווייסט ווער די מאמע איז, ער איז נאר א שתוקי, קען מען אונטערזוכן די מאמע, מען פרעגט איר אויס מיט וועם זי האט געוואוינט, און אויב זי זאגט אז זי האט חתונה געהאט מיט א כשר'ע מענטש, איז די קינד אויכעט כשר. משנה ג, כל האסורים לבא בקהל, אלע וואס זענען געווען אויסגערעכנט פריער אז זיי זענען אסור חתונה צו האבן מיט אידן, צום ביישפיל א ממזר, א נתין, מותרים לבא זה בזה, מעגן זיך חתונה האבן איינער מיטן צווייטן, א ממזר מעג חתונה האבן מיט א נתינה, א נתין מעג חתונה האבן מיט א ממזרת, און באמת דאס איז דאך שוין געשטאנען אויבן אויכעט, אז גירי וחרורי, ממזרי, נתיני, שתוקי ואסופי מעגן חתונה האבן איינער מיטן צווייטן, די משנה קומט מיר לאזן הערן אז אפילו א גר פון עמון און מואב, וואס ער טאר קיינמאל נישט חתונה האבן מיט קיין אידן, אבער מיט א ממזר, שתוקי ואסופי, מעג ער יא חתונה האבן. רבי יודא אוסר, רבי יודא האט גע'אסר'ט א גר חתונה צו האבן מיט א ממזרת, ער האט געהאלטן קהל גרים איקרי קהל, ממילא טאר א ממזר נישט חתונה האבן מיט קיין גיורת, און א ממזרת מיט א גר. אבער ביי די הלכה וואס מ'האט יעצט געזאגט אז א גר פון עמון און מואב איז ער יא מודה אז זיי מעגן חתונה האבן מיט ממזרים, ווייל נאר אזעלכע גרים וואס זיי זענען מותר לבוא בקהל, גרים פון אנדערע פעלקער וואס זיי מעגן חתונה האבן מיט אידישע טעכטער, זיי זענען אסור מיט א ממזרת, זיי ווערן אנגערופן קהל, אבער א גר פון עמון און מואב, ער ווערט נישט אנגערופן קהל און ער מעג חתונה האבן מיט א ממזרת. קומט אויס אז דער זעלבער תנא האט געזאגט פון אנהייב משנה ביז רבי יהודה אוסר, אפילו רבי יהודה אסר'ט, א גר טאר נישט חתונה האבן מיט א ממזרת, אבער כל האסורים לבוא בקהל מותרים לבוא זה בזה, און אין דעם כלל איז אויכעט א גר פון עמון און מואב, וויבאלד ער איז אסור לבוא בקהל, מעג ער חתונה האבן מיט א ממזרת. רבי אליעזר אומר.

אסור, דאס איז אסור. ער האט געהאלטן נאר איינער וואס איז א זיכערער ממזר מעג חתונה האבן מיט א זיכערע ממזר, אבער ספיקות טארן נישט חתונה האבן איינער מיטן צווייטן ווייל ס'קען זיין אז איינער פון זיי איז א כשר'ע איד. ואלו הן הספיקות? וועלכע זענען אלס די ספיקות? שתוקי, אסופי, וואס דאס האט מען שוין פריער געלערנט וואס דאס מיינט, וכותי. כותי זענען א פאלק וואס זענען געקומען פון די שטאט כותא און זיי האבן זיך מגייר געווען צוליב פארכט, וויבאלד זיי זענען נישט בקי אין די הלכות פון גיטין וקידושין האבן זיי באקומען א דין פון א ספק, דאס איז אבער נאר געווען אמאל, היינטיגע צייטן זאגט די ברטנורא האט מען זיי געמאכט ווי גוים גמורין לגבי אלע הלכות. משנה ד', הנושא אשה כהנת, ווען איינער וויל חתונה האבן מיט א כהנת, און מען רעדט דא פון א כהן וואס ער וויל חתונה האבן מיט א כשר'ע פרוי, ער וויל זיכער מאכן אז ער פאלט נישט אריין מיט איינער וואס איז פסול צו אים, און די משנה רעדט אויף א אופן וואס איז געוועזן א ערעור, מען האט געהאט בארעדט עפעס די משפחה, איז צריך לבדוק אחריה ארבע אמהות שהן שמונה, כדי צו מברר זיין צו די פרוי איז א כשר'ע פרוי, דארף ער אונטערזוכן פיר מאמעס, און אויכעט די מאמעס פון די מאמעס וואס אינאיינעם קומט עס אויס אכט מאמעס, פארוואס עפעס דארף מען נאר אונטערזוכן די מאמעס און נישט די טאטעס? זאגט די ברטנורא, ווייל טאטעס ווען זיי קריגן זיך צווישן זיך, טוט מען זיך באשמוצן איינער דעם צווייטן מיט די יחוס, דו קומסט פון א צווייפלהאפטיגע משפחה, איז ווען ס'וואלט געווען עפעס א פסול אין דעם טאטן, וואלט שוין די גאס געוואוסט דערפון. אבער פרויען ווען זיי ווילן זיך באשמוצן איינער דעם צווייטן, טוען זיי זיך באשמוצן מיט זנות, מען זאגט איינער פארן צווייטן דו האסט מזנה געווען, איז אויב ס'איז דא ביי זיי א פסול פון יחוס, האט עס נישט קיין קול. ברטנורא שמועסט אויכעט אויס אז נאר ווען א מאן וויל חתונה האבן מיט א פרוי דארף ער מברר זיין די אלע זאכן, אבער אויב א כהנת וויל חתונה האבן מיט א מענטש און זי דארף זי נישט מברר זיין אויף דעם מענטש וואס ער איז פונקטליך, ווייל די טעכטער פון די כהנים זענען נישט אנגעזאגט געווארן צו חתונה האבן נאר מיט אזעלכע וואס זיי מעגן, לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולים, א כהנת מעג לכתחילה חתונה האבן אפילו צו א גר אדער צו א חלל, און כל שכן אז א לוויה וישראלית מעג חתונה האבן מיט א גר אדער מיט א חלל דארפן זיי נישט אזוי ווייט נאכקוקן. זאגט די משנה וועלכע זענען די פיר אדער אכט מאמעס וואס מען דארף מברר זיין, אמה, איר אייגענע מאמע, ואם אמה, און איר מאמע'ס מאמע, ואם אבי אמה,

וויבאלד ביי די כהנים פלעגט זיך נישט אזויפיל אריינדרייען פסולים איז גענוג אז מ'איז מברר אכט מאמעס. לוויה וישראלית, אויב א כהן וויל חתונה האבן מיט א לוויה וישראלית וואס דארט איז מער שכיח אז ס'זאל זיך אריינמישן עפעס א פסול, מוסיפין עליהן עוד אחת, דארף מען צולייגן נאך איין מאמע העכער פון די אלע פריער דערמאנטע און מ'דארף בודק זיין ביז צוועלף מאמעס. משנה ה. אין בודקין לא מן המזבח ולמעלה, אויב דער כהן וואס וויל חתונה האבן מיט א כהנת אדער מיט א לוויה וישראלית איז אנגעקומען צו א געוויסע משפחה וואס די קינדער פון יענע משפחה האבן געטון די עבודה אין בית המקדש, דארף ער מער נישט בודק זיין, פון דארטן ארויף איז זיכער אלעס כשר, ווייל ס'איז געוועזן א ספעציעלע סנהדרין וואס האט זיך אפגעגעבן צו מברר זיין די כשרות פון די אלע כהנים, און אז איינער פון זיי איז אנגעקומען צו טון די עבודה, קען מען זיכער זיין אז די משפחה איז א כשר'ע משפחה. ולא מן הדוכן ולמעלה, די זעלבע זאך אויב איינער האט געזונגען מיט די לוויים אויפן דוכן, ווייסט מען אויכעט אז ער איז כשר. ולא מן סנהדרין ולמעלה, אויב איינער פון די משפחה איז געוועזן אין די סנהדרין, יעדע סנהדרין, נישט דווקא פון די גרויסע סנהדרין, יעדע סנהדרין קטנה פון כ"ג, וואס אין אלע שטעטלעך פון ארץ ישראל זענען געווען אזא סנהדרין וואס האט דן געווען דיני נפשות, ווייל נאר כשר'ע מענטשן מעגן דן זיין דיני נפשות, און אויב איינער פון די באבעס טאטע איז געוועזן דארטן איינגעשטעלט אין די סנהדרין, ווייסט מען אז ער איז געווען א כשר. וכל שהוחזקו אבותיו משוטרי הרבים. אויכעט די אלע וואס זיינע עלטערן האבן א חזקה אז זיי זענען פון די שוטרי הרבים, וואס דאס מיינט אז זיי זענען פון די דיינים וואס טוען דן זיין דיני ממונות, און דא רעדט מען דווקא פון דיינים פון דיני ממונות אין ירושלים, ווייל סתם אזוי א דיין פון דיני ממונות מעג זיין אפילו א ממזר, אבער אין ירושלים האבן זיי מקפיד געווען אז ס'זאל זיין דווקא א כשר, וגבאי צדקה, אויב איינעמ'ס עלטערן זענען געווען גבאי צדקה איז זיכער אז ער איז כשר, ווייל גבאי צדקה מעגן אפילו ערב שבת ווען ס'איז אנגעצויגן קומען און אוועקכאפן א משכון פאר צדקה און מענטשן ווערן אויפגערעגט און מען שרייט זיך, און ווען דער מענטש וואלט געהאט א פסול אין די משפחה וואלטן מענטשן אים נאכגעשריגן מיט דעם און ס'וואלט געווען באקאנט. איז די אלע וואס האבן אזא מין חזקה משיאין לכהונה קענען חתונה מאכן זייערע קינדער פאר כהנים ואינו צריך לבדוק אחריהם מ'דארף זיי מער נישט נאכקוקן. רבי יוסי אומר, אף אויכעט מי שהיה חתום ווער ס'איז געווען אונטערגעשריבן עד אלס א עדות בערכי אין די סדר אין די ליסטע הישנה פון די שטאט ישנה של ציפורי, אין ציפורי נעבן ציפורי איז געווען א שטאט ישנה וואס דארטן האבן זיי געהאט א ליסטע ווער ס'איז אלס א כשר'ע מענטש און ער מעג זיין א דיין אדער א עדות איז אויב איינעמ'ס נאמען איז געווען דארט אריינגעשריבן קען מען זיין זיכער אז ער איז א כשר'ער מענטש. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, אף מי שהיה מוכתב, אויך ווער ס'איז געווען פארשריבן, באסטרטיא של מלך, אין די מיליטער פונעם קעניג, וואס יעדע משפחה איז געגאנגען אין א צווייטע חודש אין מלחמה אריין, אבער מ'האט נאר גענומען מיוחס'דיגע משפחות, אז די זכות פון די סאלדאטן אליין און די זכות פון זייערע עלטערן זאל זיי צוהעלפן אין די מלחמה, איז אויב איינעמ'ס נאמען האט זיך געפונען אויף די ליסטע פון די מלכות בית דוד פון די מיליטער, איז א סימן אז ער איז א מיוחס. משנה ו' בת חלל זכר די טאכטער פון א חלל זכר, דאס הייסט אז איר טאטע איז געבוירן געווארן פון א פסול כהונה, פסולה מן הכהונה לעולם, זי איז פסול חתונה צו האבן מיט כהנים אייביג, דאס הייסט נישט נאר די בת חלל אליין, נאר אויכעט אויב דער זון פונעם חלל אדער דער אייניקל פונעם חלל וועט האבן א טאכטער, איז יענע טאכטער פסול חתונה צו האבן מיט כהנים. ישראל שנשא חללה, אויב אבער א כשר'ער איד האט חתונה געהאט מיט א חללה, א פרוי וואס זי איז אליינס נתחלל געווארן פון די כהונה, אדער איר טאטע איז געווען א חלל, איז בתו כשרה לכהונה. די טאכטער וואס זיי וועלן האבן, זי וועט יא זיין כשר חתונה צו האבן מיט כהנים, וויבאלד איר טאטע איז א כשר'ער ישראל. חלל שנשא בת ישראל, אויב א חלל וועט האבן חתונה מיט א בת ישראל, בתו פסולה לכהונה, איז זיין טאכטער יא פסול לכהונה, ווייל מען קוקט אויפן טאטן, און דער טאטע איז א חלל. רבי יהודה אומר, בת גר זכר כבת חלל זכר, פונקט ווי ביי די בת חלל זכר האבן מיר געזאגט אז זי איז פסול פון כהונה, און נישט נאר זי אליין נאר אויכעט די זון פונעם חלל צו דער אייניקל פונעם חלל, אויב ער האט א טאכטער איז זי פסול פון כהונה, די זעלבע זאך א טאכטער פון א גר, אויב די טאטע איז א גר אפילו אויב די מאמע איז א ישראלית, וועט זי פסול זיין חתונה צו האבן מיט כהנים. משנה ז', רבי אליעזר בן יעקב אומר, ער קריגט זיך מיט רבי יודא וואס מען האט יעצט געלערנט אין סוף משנה ו', און ער האט געהאלטן אז אויב איינער פון די עלטערן איז א ישראל, דעמאלטס איז די טאכטער יא כשר לכהונה. ישראל שנשא גיורת, אויב א איד האט חתונה געהאט מיט א גיורת, איז בתו כשרה לכהונה, ווייל זי האט דאך איר טאטע איז א ישראל. וגר שנשא בת ישראל, אויכעט א גר, א זכר וואס האט חתונה געהאט מיט א בת ישראל, איז בתו כשרה לכהונה. אבל אבער, גר שנשא גיורת אויב ביידע עלטערן זענען גרים, בתו פסולה לכהונה דעמאלס איז די טאכטער פסול לכהונה, אפילו אויב ס'איז געווען הורתה ולידתה בקדושה, די טאטע מאמע האבן זיך שוין געהאט מגייר געווען פאר זי איז נתעבר געווארן מיט דעם טאכטער, וויבאלד אבער זי האט נישט קיינער פון די עלטערן א כשר'ע איד ביידע זענען גרים, איז די קינד פסול פאר כהונה. אחד גר, ואחד עבדים משוחררים, סיי טאמער די טאטע אדער די מאמע זענען גרים, סיי טאמער זיי זענען עבדים משוחררים, אפילו עד עשרה דורות, אפילו ביז צען דורות אראפ, עד שתהא אמו מישראל, ווילאנג די מאמע איז נישט קיין איד, אדער אפילו די טאטע, ווייל די מאמע איז א שוואכערע, זרע האם איז שוואכער ווי זרע האב, אפילו אויב נאר די מאמע איז א איד, האלט ר' לעזער בן יעקב אז מ'איז שוין כשר און כל שכן אויב די טאטע איז א איד. רבי יוסי אומר אף גר שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה, אויכעט א גר וואס האט חתונה געהאט מיט א גיורת, אויב זיי האבן זיך געהאט מגייר געווען פאר זי איז נתעבר געווארן מיט די טאכטער, איז די טאכטער כשר חתונה צו האבן מיט כהנים. משנה ח', האומר בני זה ממזר, טאמער א טאטע קומט און ער זאגט אויף זיין זון אז דער איז א ממזר, ער איז געבוירן געווארן בפסול, זיין פרוי האט מזנה געווען, אינו נאמן, איז ער נישט באגלייבט, ווייל ער איז א קרוב צו דעם זון, און א קרוב איז נישט כשר עדות צו זאגן. ואפילו שניהם אומרים על העובר שבמעיה ממזר הוא, דער טאטע מיט די מאמע זאגן ביידע אויף א עיבור, וואס א עיבור האט נאכנישט קיין חזקת כשרות, קומען זיי ביידע און זיי זאגן אז די פרוי האט מזנה געווען און די קינד איז א ממזר, אינם נאמנים, זענען זיי אויכעט נישט באגלייבט. רבי יהודה אומר נאמנים, רבי יהודה האט געהאלטן ביי ביידע פעלער, סיי אין די רישא ווי א טאטע זאגט אויף א קינד אז ער איז א ממזר סיי אין די סיפא ווי א טאטע זאגט אויף א עיבור אז ער איז א ממזר איז מען באגלייבט ווייל ס'שטייט אין פסוק יכיר דער טאטע האט א רעכט צו דערקענען דעם קינד און זאגן צו ער איז כשר אדער נישט אבער די מאמע נישט. נאך א זאך, נאר אויף א זון איז א טאטע באגלייבט, אבער אויב דער זון האט שוין א קינד, אויף דעם אייניקל איז שוין דער טאטע נישט באגלייבט צו זאגן אז ער איז פסול. משנה ט', מי שנתן רשות לשליחו לקדש את בתו, א מענטש האט געגעבן רשות פאר זיין שליח ער זאל גיין אננעמען קידושין פאר זיינס א טאכטער, והלך הוא וקידשה און נאכדעם איז געגאנגען דער טאטע אליין און אויך האט אנגענומען קידושין פאר די זעלבע טאכטער, אם שלו קדמו, אויב די קידושין פונעם טאטן האבן געפעדערט איז קידושיו קידושין, דער וואס האט געגעבן די קידושין פארן טאטן דער בלייבט דער חתן. ואם של שלוחו קדמו, דער שליח האט פארדעם גענומען די קידושין פון א צווייטן איז קידושיו קידושין די שליח'ס קידושין זענען א גוטע קידושין ואם אינו ידוע מען ווייסט נישט וועלכע קידושין ס'איז געווען פריער שניהם נותנים גט כדי זי זאל מעגן חתונה האבן צו א דריטן דארפן ביידע געבן א גט ואם רצו אויב זיי ווילן אז איינער זאל חתונה האבן מיט איר איז אחד נותן גט ואחד כונס איינער פון זיי געט איר אפ און דער צווייטער האט חתונה מיט איר.

ואם אינו ידוע אויב ס'איז נישט באקאנט וועלכע קידושין ס'איז געווען פריער, שניהם נותנים לה גט כדי זי זאל קענען חתונה האבן צו א דריטן, ואם רצו אויב זיי ווילן אז איינער פון זיי זאל חתונה האבן מיט איר איז אחד נותן לה גט נאר איינער געט איר אפ, ואחד כונס און איינער קען חתונה האבן מיט איר, און די ברטנורא שמועסט אויס א צריכותא, ווען ס'שטייט ווען נאר די רישא, וואלט איך געזאגט אז אין די רישא איז דארטן ווי דער טאטע האט געגעבן רשות פאר א שליח ער זאל אננעמען קידושין פאר זיין טאכטער, און נאכדעם האט ער אליין מקדש געווען פריער, איז דעם טאטנ'ס קידושין א גוטע קידושין, ווייל ער האט געמיינט מיט דעם מבטל צו זיין די שליחות פונעם שליח, ווייל א טאטע קען זיך זייער גוט אויס מיט יחוס, ער ווייסט בעסער ווער ס'איז א מיוחס און ווער נישט, ממילא ווען ער האט אנגענומען קידושין פון דעם חתן האט ער געמיינט מיט דעם מבטל צו זיין די שליחות פונעם שליח. אבער ווען א פרוי אליין האט געמאכט א שליח און נאכדעם האט זי אליין מקבל געווען קידושין, וואלט איך געזאגט וויבאלד זי איז נישט אזוי זיכער מיט זיך צו זי קען זיך אזוי גוט אויס מיט יחוס צו נישט, האט זי נאך אלץ געוואלט לאזן אין קראפט די שליחות פונעם שליח ווייל אפשר האט זי נישט אזוי גוט צוגעטראפן צו א ריכטיגער מיוחס, דארף מען די משנה לאזן הערן אז ניין, אפילו א פרוי וואס זי איז זיך אליין מקדש, זי איז זיך אליין מקבל קידושין נאכדעם וואס זי האט געהאט געזאגט פאר א שליח זאל מקבל זיין פאר אירעטוועגן, האט זי אויכעט געמיינט צו מבטל זיין די שליחות פונעם שליח. און ווען ס'שטייט ווען נאר די צווייטע פאל, ווי א פרוי אליין האט געמאכט א שליח, וואלט איך געזאגט, א פרוי איז מורא'דיג מדקדק מיט וועמען זי האט חתונה, זי זוכט אויס דעם בעסטן חתן, דעם בעסטן מיוחס פאר זיך, איז זי, ווען זי האט זיך אליין מקדש געווען, האט זי געמיינט מיט דעם מבטל צו זיין די שליחות פונעם שליח. אבער א טאטע פאר זיין טאכטער איז נישט אזוי מדקדק, ס'גייט אים נישט אזוי ווייט אן אז זי זאל באלד טרעפן דעם בעסטן מיוחס'דיגן מאן, איז אפשר ווען א טאטע האט געמאכט א שליח, און נאכדעם האט ער אליין מקבל געווען קדושין פאר זיין טאכטער, האט ער נישט געמיינט מיט דעם מבטל צו זיין די שליחות פונעם שליח, דארף מען לאזן הערן אויף ביידע פעלער אז מיט דעם וואס א מענטש נעמט אן קדושין פאר די שליח האט ער געמיינט מבטל צו זיין די שליחות פונעם שליח. משנה י. מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים, א מענטש איז אוועקגעפארן מיט זיין פרוי אויף א ווייטן פלאץ, ובא הוא ואשתו ובניו, ער קומט צוריק מיט קינדער, ואומר און ער זאגט, אישה שיצאת עמי למדינת הים הרי היא זו, דאס איז די פרוי מיט וועם איך בין ארויסגעגאנגען, ואלו בניה און דאס זענען אירע קינדער. אינו צריך להביא ראיה, ער דארף נישט ברענגען קיין ראיה לא על האישה, נישט אויף די פרוי אז זי איז א כשר'ע פרוי, ווייל מען האט דאך שוין נאכגעקוקט איר יחוס ווען זי האט חתונה געהאט מיט אים דא אין די שטאט פארן אוועקפארן, ולא על הבנים, ווייל מען רעדט דא פון קליינע קינדער וואס זיי זענען נאכגעוויקלט נאך די מאמע און מען זעט אז דאס איז א מאמע מיט קינדער. מתה ואלו בניה, טאמער ער קומט צוריק אן זיין פרוי, און ער זאגט אז די פרוי איז געשטארבן אבער די קינדער זענען אירע קינדער, מביא ראיה על הבנים ואינו מביא ראיה על האישה, אויף די פרוי אליין דארף מען נישט ברענגען קיין ראיה, איר האט מען דאך שוין מברר געווען ביי די חתונה אז זי איז א כשר'ע פרוי, ער דארף אבער ברענגען א ראיה אז דאס זענען אירע קינדער. משנה י א, אויב א מענטש איז אוועקגעפארן אליינס, אין מדינת הים, און ער קומט צוריק און ער זאגט אישה נשאתי במדינת הים, איך האב חתונה געהאט מיט א פרוי דארט אין יענע ווייטע לאנד, הרי היא זו דאס איז מיין פרוי ואלו בניה און דאס זענען אירע קינדער. מביא ראיה על האישה דארף מען ברענגען א ראיה אויף די פרוי אליין אז זי איז א מיוחסת, ואינו צריך להביא ראיה על הבנים און ער דארף נישט ברענגען קיין ראיה אז דאס זענען אירע קינדער ווייל מען זעט דאך די קליינע קינדער זענען נאכגעוויקלט נאך איר. מתה ואלו בניה, ער איז אוועק געפארן און ער טענה'ט איך האב חתונה געהאט אין די אנדערע לאנד און זי איז געשטארבן דארט און דאס זענען אירע קינדער, צריך להביא ראיה על האישה אז זי איז געווען א מיוחסת, ועל הבנים אז דאס זענען אירע קינדער. משנה י ב, לא יתייחד אדם, א מענטש טאר זיך נישט מייחד זיין עם שתי נשים, אפילו מיט צוויי פרויען, ווייל פרויען איז דעתן קלה און ער וועט קענען ביידע איבעררעדן צו אן עבירה. אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים, איין פרוי מעג זיך מייחד זיין מיט צוויי ערליכע מענער, ווייל איינער וועט זיך שעמען פונעם צווייטן. די ברטנורא שמועסט אויס די פסק הלכה אז א פרוי טאר זיך נישט מייחד זיין מיט צוויי מענער, און כל שכן איין מאן מיט צוויי פרויען, אויסער אויב די צוויי פרויען האבן זיך פיינט געהאט איינע די אנדערע, צום ביישפיל זענען ביידע געווען חתונה געהאט צום זעלבן מענטש, אדער זענען געווען חתונה געהאט צו צוויי ברידערס, אדער א שניר מיט א שוויגער. יעדע וואס די צוויי פרויען האבן זיך פיינט און זיי'לן זיך וועלן אויסזאגן איינער דעם צווייטן, אדער אויב איינע פון די פרויען האט מיט זיך א קינד וואס דער קינד איז גענוג גרויס אז זי פארשטייט שוין צו ביאה, אבער זי איז נאכנישט צו גרויס און זי געבט זיך נאכנישט איבער צו ביאה, איז די זענען א גוטע שומר. און ער זאגט אויכעט אז מען געבט מלקות פאר ווען איינער האט זיך מייחד געווען אפילו נאר מיט א פנויה, איינער וואס איז נאכנישט געווען חתונה געהאט, און אויכעט ווען מען איז זיך מתייחד מיט איינע פון די עריות, חוץ אויב איינער האט זיך מייחד געווען מיט א אשת איש, וואס דעמאלטס אויב איך וועל געבן מלקות וועט ארויסקומען א חשש, א לעז, א שלעכטע נאמען, אויף די קינדער אירע, אז זיי זענען ממזרים, געבט מען נישט קיין מלקות. מען מעג זיך מתייחד זיין מיט א בהמה, און מיט א זכר, שלא נחשדו ישראל על הזכר ועל הבהמה, ווי אונז וועמיר זעהן אין די קומענדיגע משנה. זאגט די משנה ר' שמעון אומר אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים, איין מאן מעג זיך מתייחד זיין מיט צוויי פרויען בזמן שאשתו עמו, אויב ער האט זיין פרוי מיט זיך, וישן עמהם בפונדקי ער מעג שלאפן מיט זיי אין א גאסט הויז, מפני שאשתו משמרתו זיין פרוי היט אים אפ. אזוי לערנט מען פשטות, תוספות זאגט אז דאס איז צוויי באזונדערע זאכן, ר' שמעון האלט אז איין מאן מעג זיך מתייחד זיין מיט צוויי פרויען אפילו ווען זיין פרוי איז נישט מיט אים, און אויב די פרוי איז מיט אים, דאס איז יעדער מודה אז מען מעג זיך מתייחד זיין מיט איין פרוי אדער מיט צוויי פרויען, ווייל אשתו משמרתו. זאגט די משנה מתייחד אדם עם אמו ועם בתו, א מענטש מעג זיין ביחוד מיט זיין מאמע אדער מיט זיין טאכטער, וישן עמם בקירוב בשר ער מעג אויכעט ליגן שלאפן מיט זיי נאנט ואם הגדילו, אויב אבער דער קינד, דער זון, אדער דער קינד, דער טאכטער, איז געווארן ערוואקסן, זו ישנה בכסותה וזה ישן בכסותו, דארפן ביידע שלאפן אין באזונדערע בגדים. וואס הייסט ערוואקסן? א טאכטער פון צוועלף יאר מיט א טאג, און א זון פון דרייצן יאר מיט א טאג. אויסער אויב די טאכטער שעמט זיך שוין צו שטיין ערומה פאר דעם טאטן, איז אפילו יונגער פון צוועלף יאר מיט א טאג, איז דארף זי שוין אויכעט שלאפן בבגדה. משנה יג, לא ילמד אדם רווק סופרים, א אומפארהייראטע מענטש זאל נישט לערנען מיט קליינע קינדער, ווייל ס'קען צוקומען א חשש פון יחוד, די מאמעס פון די קינדער קומען אין חדר אריין, זאל מען זען אז דער וואס איז א מלמד זאל זיין שוין חתונה געהאט. ולא תלמד אשה סופרים, די זעלבע זאך א פרוי זאל נישט זיין קיין מלמד תינוקות, ווייל די טאטעס פון די קינדער קומען אין חדר אריין, און ס'קען צוקומען צו יחוד. רבי אליעזר אומר, נישט נאר ער דארף זיין חתונה געהאט, נאר אף מי שאין לו אישה, איינער וואס ער האט נישט די פרוי ביי זיך, דארטן אין תלמוד תורה, לא ילמד סופרים זאל ער נישט לערנען מיט קליינע קינדער, תנא קמא האט אבער געהאלטן אז ס'איז גענוג אז מען האט פת בסלו אינדערהיים, די פרוי מוז נישט זיין מיט אים אין די זעלבע געביידע. משנה י ד, רבי יהודה אומר, לא ירעה רווק בהמה, א אומפארהייראטער מענטש וואס זיין גליסט איז שטערקער ווי א פארהייראטער מענטש, זאל נישט פאשענען קיין בהמה, ער קען צוקומען צו גליסטן צו די בהמה. ולא יישנו שני רווקים בטלית אחת, צוויי אומפארהייראטע מענטשן זאלן נישט שלאפן אינעם זעלבן קלייד. רבי יהודה האט געהאלטן אז מענטשן זענען יא נחשד על הבהמה ועל הזכר, וחכמים מתירים, און די הלכה איז ווי די חכמים, ווייל אידן זענען נישט נחשד אויף די צוויי זאכן. זאגט די משנה, כל שעסקיו עם הנשים, יעדער איינער וואס זיין געשעפט איז צו האנדלען מיט פרויען, ער פארקויפט פארשידענע פרויען זאכן, לא יתייחד עם הנשים, טאר ער זיך נישט מתייחד זיין מיט פרויען אפילו אויף א אופן וואס א צווייטער מעג ווען יא, ווי צום ביישפיל, איין מאן מיט דריי אדער פיר פרויען מעג זיך ווען מתייחד זיין, אבער די מענטש וויבאלד זיין האנדל איז מיט פרויען איז ער היימישער מיט זיי און זיי וועלן נישט גיין פארציילן, מעג ער זיך נישט מתייחד זיין אפילו מיט דריי אדער פיר פרויען. ולא ילמד אדם את בנו אומנות בין הנשים, א מענטש זאל נישט אויסלערנען זיין זון א פאך וואס ער וועט דארפן זיך דרייען צווישן די פרויען. רבי מאיר אומר, לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה, א מענטש זאל אייביג אויסלערנען פאר זיין זון א ריינע, לייכטע פאך, ויתפלל למי שהעושר והנכסים שלו, ער זאל מתפלל זיין צום אייבערשטן וואס די גאנצע רייכקייט איז פאר אים, אז דער זון זאל מצליח זיין אויכעט ביי די גרינגע פאך. שאין אומנות שאין בה עניות ועשירות. ס'איז נישט דא קיין שום פאך וואס ס'איז נישט דא אין דעם ארעמקייט און רייכקייט, ס'איז דא מענטשן וואס האבן דעם פאך און זיי בלייבן ארעם, און ס'איז דא מענטשן וואס זענען מצליח און זיי ווערן רייך. שלא עניות מן האומנות, ולא עשירות מן האומנות. די ארעמקייט און די רייכקייט דאס קומט נישט פון דעם פאך, אלא הכל לפי זכותו, אלעס ווענדט זיך אין די זכות. ממילא האט רבי מאיר געהאלטן, ס'לוינט זיך נישט אויסצולערנען פארן זון א שווערע אומריינע ארבעט, ווייל מ'קען פונקט אזוי מצליח זיין מיט די ריכטיגע תפילות, מיט די ריכטיגע זכותים, ביי א לייכטע, ריינע ארבעט, ווי ביי א שווערע ארבעט. אבער דאס איז זיכער זאגט די מהרש א אז מ'מוז אויסלערנען א ארבעט, ווי ס'שטייט אויך אין די ערשטע פרק אין קידושין, א טאטע דארף אויסלערנען פאר זיין זון אן ארבעט, מ'קען זיך נישט סתם פארלאזן אויף תפילה, מ'דארף עפעס טון פאר פרנסה אויכעט, כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה. ס'איז נאר גענוג אז מ'לערנט אויס א עראי'דיגע מלאכה און די איבריגע צייט זאל די זון קובע זיין אויף תורה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, ראית מימיך האסטו אמאל געזען חיה ועוף שיש להם אומנות, וואס זיי האבן עפעס א פאך? והן מתפרנסים שלא בצער, זיי טוען זיך מפרנס זיין אן קיין שום צער, והלא לא נבראו אלא לשמשני, זיי זענען דאך נישט באשאפן געווארן נאר מיך צו באדינען. ואני נבראתי לשמש את קוני, איך וואס איך בין באשאפן געווארן צו באדינען מיין באשעפער, אינו דין שאתפרנס שלא בצער, איז דאך זיכער אז איך וואלט געדארפט באקומען געשפייזט אן קיין שום צער. אלא נאר שהרעותי מעשיי, איך האב שלעכט געמאכט מיינע מעשים וקיפחתי את פרנסתי, האב איך מיט דעם אונטערגעהאקט מיין פרנסה און איך דארף שווער ארבעטן דערפאר. אבא גוריון איש צדיין אומר משום אבא גוריא, לא ילמד אדם את בנו חמר, א מענטש זאל נישט אויסלערנען פארן זון צו טרייבען אן אייזל, גמל, צו טרייבען א קעמל, ספר, צו זיין א שערער, ספן, צו פירן שיפן, רועה, צו זיין א פאסטוך וחנוני, אדער זיין א געוועלבמאן, שאומנותן אומנות ליסטים, די סארט פאכן דאס ברענגט צו אז א מענטש זאל בארויבן אנדערע מענטשן, מען נעכטיגט איבער אויף די וועגן, גייט מען אריין אין פרעמדע פעלדער און מען קלויבט דארטן צאם העלצער און פירות, מען פארדינגט זיך פאר מענטשן און מען רעכנט איבער די פרייז, א פאסטוך פירט אריין זיינע בהמות אין פרעמדע פעלדער, און א חנוני איז נחשד אריינצולייגן וואסער אין די וויין און שטיינדלעך אין די ווייץ. זאל מען נישט אויסלערנען פאר די זון אזעלכע זאכן, נאר א אומנות נקיה וקלה. רבי יודא אומר משמו אין נאמען פון אבא גוריא, החמרים, די אייזל טרייבער, רובן רשעים. טאקע וועגן דעם ווייל זיי טוען אויספאפן מענטשן, מען מאכט פארשידענע רויבערייען. והגמלין אבער, די קעמל טרייבערס וויבאלד זיי פארן אריין אין די מדבריות זענען זיי זייער אנגעוויזן אויף רחמי שמים, רובן כשרים זענען רוב פון זיי ערליכע, הספנין די מענטשן וואס פארן אויף די שיפן פאר סחורה פארן זיי אין א גרעסערע מקום סכנה איז רובן חסידים זענען זיי נאך ערליכער טוב שברופאים האט ער געזאגט לגיהנום די בעסטע פון די דאקטוירים דארף גיין אין גיהנום ווי רש"י זאגט דעם טעם ווייל דער דאקטער קען דאך אלע מעדעצינישע רפואות האט ער נישט מורא פון קיין קרענק ער איז נישט צובראכן ער איז נישט נכנע אונטערן אייבערשטן און אמאל קען אויסקומען אז ער זאל הרג'ענען א מענטש ווייל אמאל איז דא וואס ער קען היילן איינעם אבער ביי יענער געט ער אים נישט קיין געלט היילט ער אים נישט אויס, און ווי די מהרש"א טייטשט, טוב שברופאים, דער דאקטער וואס ער האלט זיך פאר דער בעסטער דאקטער און ער גייט זיך נישט איבערשמועסן מיט זיינע קאלעגעס, עס קען אמאל זיין וואס ער האט טאקע צוגעטראפן צו די מחלה, אבער דער טבע פון דעם מענטש איז נישט געאייגנט פאר דעם מין רפואה וואס ער וויל מאכן, און וויבאלד ער שמועסט זיך נישט דורך מיט אנדערע דאקטוירים, ווייל ער איז א גרויסער בעל גאווה, קומט אויס אז ער האט געהארגעט דעם מענטש און דערפאר דארף ער אנקומען אין גיהנום. ס'איז דא א באקאנטע טייטש, טוב שברופאים, דער דאקטער, וואס ער האלט נאר פון זיבעצן ברכות אין שמונה עשרה, אבער די אכצנטע ברכה פון רפאנו מיינט ער אז ס'גייט נישט אן ווייל ער האלט אז ער איז דער וואס ס'היילט אויס און נישט דער אייבערשטער, אזא איינער דארף אנקומען אין גיהנום. והכשר שבטבחים, דער ערליכסטער פון די וואס פארקויפן פלייש, שותפו של עמלק, ווי רש"י זאגט ס'מאכט זיך אסאך מאל ספק טריפות און ער שוינט אויף זיין געלט און ער פארקויפט דאס פאר מענטשן ווייטער. ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבעולם איך לאז איבער אלע פאכן פון די וועלט ואיני מלמד את בני אלא תורה, איך לערן נישט מיט מיין זון נאר תורה. שאדם אוכל משכרה בעולם הזה, מען עסט די שכר דערפון אויף די וועלט והקרן קיימת לעולם הבא. אבער ושאר כל אומניות אלע אנדערע פאכן אינן כן זענען נישט אזוי. ווייל כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה או לידי יסורים ווען א מענטש ווערט קראנק אדער אלט אדער ער האט יסורים ואינו יכול לעסוק במלאכתו ער קען נישט עוסק זיין אין זיין ארבעט הרי מת ברעב שטארבט ער פאר הונגער

בזקנותו מהו אומר עוד ינובון בשיבה, אויף דער עלטער וועלן זיי אויכעט קוועלן און זיין פריש, וכן הוא אומר באברהם אבינו עליו השלום, ואברהם זקן, והשם ברך את אברהם בכל. פירט די משנה אויס, מצינו שעשה אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, ער האט מקיים געווען אלע מצוות פאר עס איז געגעבן געווארן אפילו שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי. זאגט די מהרש"א, וואס איז טאקע דער פשט? אז מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה, ס'איז זיכער אז ער קריגט נישט מיט ר' מאיר, מ'מוז אויסלערנען עפעס א פאך פאר א זון, ס'איז דאך איינע פון די חיובים פון א טאטע אויף א זון, און כל תורה שאין עמה מלאכה איז גארנישט ווערט. נאר ער מיינט אויכעט טאקע דאס צו זאגן, ער לערנט אויס זיין זון אז די עיקר קביעות זאל זיין תורה, וויבאלד די עיקר קביעות איז תורה, קען ער אים נישט אויסלערנען עפעס א שווערע גרויסע ארבעט, ווייל ער האט דאך נישט קיין צייט זיך צו קובע צו זיין צופיל אין די ארבעט, זיין ארבעט קען ער נאר טוהן אויף א עראי'דיגע אופן, מוז ער אים אויסוועלן עפעס א לייכטערע סארט ארבעט. דאס זאגט די משנה, ווען ער לערנט אים ווען אויס א שווערערע ארבעט, איז ווען א מענטש ווערט קראנק אדער אלט, קען ער נישט טוהן די שווערע ארבעט, ס'איז נישט געאייגנט פאר אן עלטערע קראנקער מענטש, האט ער דאך נישט קיין שום פרנסה, אויב אבער ער האט זיך קובע געווען אויף תורה, און ער האט נאר א זייטיגע פרנסה, א לייכטע פרנסה, איז אפילו ער ווערט אלט, אדער שוואך, קען ער נאך אלץ אוועק געבן די ביסל צייט פאר די לייכטע פרנסה, און מכח שחסידים הם, וועט דער אייבערשטער אריין געבן א סימן ברכה, אז אפילו די ביסל ארבעט וואס ער געבט אוועק, אביסל צייט אינעם טאג, וועט מצליח זיין. זאגט די גמרא אין מסכת קידושין, דף פ"ב עמוד א', תנו רבנן, כל שעסקיו עם הנשים, א מענטש וואס זיין געשעפט, זיין האנדל, איז מיט פרויען, סורו רע, טייטשט רש"י, מען זאל זען זיך נישט צו דרייען מיט אים, נישט אריינברענגען דעם מענטש ביי אים אין שטוב, מען זאל אים נישט קערן צו זיך, און מען זאל מען זאל זיך אוועקשטיין פון אזא מין מענטש. זאגט די גמרא אויף דף פ ב עמוד ב, ר' מאיר אומר לעולם ילמד אדם לבנו אומנות נקיה וקלה, ויבקש רחמים למי שהעושר והנכסים שלו, שאין עניות מן האומנות ואין עשירות מן האומנות, אלא למי שהעושר שלו, אלעס קומט פונעם אייבערשטן, די גאנצע רייכטום באלאנגט פאר אים, שנאמר לי הכסף ולי הזהב נאום ה' צבקות. תניא אונז האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, מימיי פון מיינע טעג לא ראיתי האב איך נישט געזען צבי א הערש קייץ וואס ער היט אויף געטריקענטע פרוכט, ווי די מפרשים זענען מסביר א הערש וואלט געווען זייער געאייגנט אויף דעם, ווייל ער קען זייער שנעל לויפן, וועט ער לויפן ארום און ארום די פלאץ וואו מען טריקענט די פרוכט אז קיינער זאל נישט גנב'נען, אדער ווי דער מדרש זאגט אז א הערש אפילו ווען ער שלאפט האט ער איין אויג אפן, און ער קען זען מיט דעם אויג, קען ער דאך זיין זייער א גוטע שומר, אבער איך האב קיינמאל נישט געזען אז א הערש זאל טוען דאס פאר פרנסה, וארי א לייב וואס ער האט זייער גרויסע כוחות, ער וואלט געווען זייער גוט געאייגנט צו שלעפן פעקלעך, איך האב נישט געזען א לייב סבל וואס ער שלעפט פעקלעך, ושועל און א פוקס וואס ער איז זייער כיטרע, ער וואלט געווען זייער פאסיג צו שטיין אין געשעפט וואס מען דארף דארט אביסל דרייען און שווינדלען אריינגיסן וואסער אין די וויין און לייגן שטיינדלעך אין די ווייץ, אבער איך האב קיינמאל נישט געזען קיין פוקס וואס ער איז א חנווני. והם מתפרנסים שלא בצער, זייער פרנסה קומענט זיך זיי אן אן קיין שום צער, והם לא נבראו אלא לשמשני זיי זענען באשאפן געווארן נאר מיך צו באדינען, ואני נבראתי לשמש את קוני איך בין באשאפן געווארן צו באדינען מיין באשעפער.

תניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא ר' נהוראי אומר, מניח אני, כל אמנות שבעולם איך לאז אפ אלע פאכן פון די וועלט ואיני מלמד את בני אלא תורה, שכל אמנות שבעולם אין עומדת לו אלא בימי ילדותו נאר אין די יונגע יארן קען מען האבן עפעס א נוצן דערפון אבל בימי זקנותו הרי הוא מוטל ברעב ליגט ער אין הונגער אבל תורה אינה כן עומדת לו לאדם בעת ילדותו ונותנת לו אחרית ותקוה בעת זקנותו בעת ילדותו מהו אומר וקוי השם יחליפו כח יעלו אבר כנשרים בזקנותו מהו אומר עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו. זאגט דער זוהר הקדוש פתח רבי יצחק ואמר דומה דודי לצבי או לעופר האילים הנה זה וגומר זכאין אינון ישראל וואויל זענען די אידן דזכו וואס זיי האבן זוכה געווען דמשכונא דא דעם משכן די שכינה הקדושה למהוי גבייהו זאל זיין ביי זיי מן מלכא עלאה דער אויבערשטער קעניג האט זיי איבערגעגעבן די שכינה פאר א משכן

למלכא דאס איז א משל צו א קעניג דסרחת מטרוניתא וואס די קעניגן האט זיך פארזינדיגט פאר אים, אפקה מהיכליה האט ער איר ארויסגעטראגן פון זיין היכל, מה עבדת וואס האט זי געטון, נטלת ברא דיליה זי האט גענומען דעם זון פונעם קעניג כסופא דמלכא וואס ער איז געווען זייער באליבט און גליסטיג ביים קעניג רחימא דיליה ער איז געווען זייער באליבט ביי אים, ובגין דדעתא דמלכא עלה וויבאלד די דעת פונעם קעניג איז געווען אויף איר, שבקיה בידהא ער האט געקענט באשטיין זי זאל האבן דעם זון מיט זיך. בשעתא דסליק רעותא דמלכא על מטרוניתא ועל בריה ווען ס'איז ארויפגעקומען א ווילן ביים קעניג, אויף די קעניגן און אויף די זון, הוה סליק אגרין איז ער ארויפגעגאנגען אויף דעכער ונחית דרגין אראפגעגאנגען טרעפ וסליק כותלין איז ארויפגעגאנגען אויף גראדע ווענט לאסתכלא זיך אומצוקוקן ולאשגחא בין נוקבי כותלא עלייהו צווישן די לעכער פון די ווענט איז ער געגאנגען זיך אומקוקן וואס זיי מאכן. כיון דחמי לון וויבאלד ער האט זיי געזען, שארי בכה האט ער אנגעהויבן וויינען מאחורי קוסטי כותלא, פון אויף די אנדערע זייט פון די לעכער פונעם שפאלטן פון די ווענט, ולבתר אזל ליה נאכדעם איז ער אוועקגעגאנגען. כך ישראל אזוי אויך די אידן, אף על גב דאינון נפקו מהיכלא דמלכא, אפילו זיי זענען ארויסגעגאנגען פונעם היכל פונעם קעניג, האי משכונא לא שבקו, זיי האבן נישט אפגעלאזט דעם משכון די שכינה הקדושה האבן זיי מיטגענומען מיט זיך. ובגין דרעותא דמלכא עלייהו ווייל די ווילן פונעם אייבערשטן איז אויף די אידן שבקיה עמהון, האט ער געלאזט די אידן מיטנעמען די שכינה, בשעתא דסליק רעותא דמלכא קדישא על מטרוניתא ועל ישראל ווען ס'קומט ארויף א ווילן ביים הייליגן קעניג אויף די שכינה הקדושה און אויף די אידן סליק אגרין גייט ער ארויף אויף די דעכער מקפץ על הגבעות

ובגין כך ישראל בעו למחדי בהאי יומא, אידישע קינדער דארפן זיך פרייען אין די טאג פון די ימים טובים, וואס דער אייבערשטער קומט זיך דעמאלטס אומקוקן אויף זיי, דאינון ידעי דא ווייל זיי ווייסן דאך דאס, ואמרין זיי זאגן דעם פסוק זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. זאגט דער רמב ם אין הלכות תפילה פרק ה, לא יעמוד במקום גבוה שלושה טפחים או יותר ויתפלל א מענטש זאל נישט שטיין ביי שמונה עשרה אויף א פלאץ וואס איז דריי טפחים אדער העכער, ולא על גבי מיטה מען זאל נישט שטיין אויף קיין בעט ולא על גבי ספסל נישט אויף קיין באנק ולא על גבי כיסא נישט אויף א שטול. היה בנין גבוה, אויב ס'איז געוועזן א הויכע געביידע, אם יש בו ארבע אמות על ארבע אמות, אויב ס'האט א לענג און א ברייט פון פיר איילן, שהוא שיעור הבית וואס דאס איז א שיעור פון א גאנצע שטוב, הרי הוא כעליה הייסט עס ווי א אויבערשטע שטאק, ומותר להתפלל בו, מען מעג זיך ארויפשטעלן אויף דעם דאווענען. וכן, אם היה מוקף מחיצות מכל רוחותיו, אויב די העכערע פלאץ איז געווען ארומגענומען מיט ווענט פון אלע זייטן, אף על פי שאין בו ארבע אמות על ארבע אמות מותר להתפלל בו, מפני שאין גובהו ניכר, מען דערקענט נישט די הויעכקייט דערפון, שהרי חלק רשות לעצמו, עס איז א באזונדערע רשות פאר זיך. זאגט דער רמב ם האומנין די ארבייטער שהיו עושין מלאכה בראש האילן, זיי האבן געארבעט אויפן שפיץ בוים או בראש הנדבך, אויפן שפיץ פון א הויפן שטיינער או בראש הכותל אויף א וואנט, והגיע זמן תפילה ס'איז געקומען די צייט צו דאווענען שמונה עשרה יורדין למטה ומתפללין דארפן זיי אראפגיין פון דעם פלאץ וואו זיי זענען און דארטן דאווענען אונטן וחוזרין למלאכתן נאכדעם קערן זיי זיך צוריק צו זייער ארבעט. ואם היו בראש הזית או בראש התאנה, אויב זיי זענען געווען אויף די שפיץ פון אן איילבירטן בוים אדער א פייגן בוים, מתפללים במקומם, מעגן זיי יא דאווענען דארט אויפן פלאץ זיי דארפן נישט אראפגיין, מפני שטרחן מרובה. אזוי לערנט דער רמב ם און אזוי שטייט אין ירושלמי אז די טעם פארוואס ביי א זית און א תאנה מעג מען בלייבן דאווענען אויבן, ווייל ס'איז צו א גרויסע טרחה, זיי האבן, ס'איז דא זייער אסאך צווייגעלעך דארט, און ס'וועט דויערן לאנג ביז ער וועט אנקומען אונטן און צוריק אנקומען אויבן, און אין די גאנצע צייט ווערט ער געשטערט פון די ארבעט פארן בעל הבית. רשי, אין מסכת ברכות, זאגט אז די ווארט פארוואס מען מעג דאווענען אויף א זית אדער תאנה, ווייל די כוונה ווערט נישט געשטערט, ס'איז דא גענוג צווייגלעך און דער מענטש קען שטיין רואיג און פארזיכערט, ער האט נישט מורא אז ער גייט אראפפאלן דערפון. זאגט דער רמב ם ומה הן מתפללין, וועלכע תפילה דארפן די ארבייטער דאווענען, אם היו עושים בסעודתם בלבד, אויב האבן זיי נישט באקומען קיין שום געהאלט אויסער די עסן וואס זיי באקומען, מתפללין שלש תפילות של תשע עשרה ברכות דאווענען זיי געהעריג אלע דריי שמונה עשרה'ס. היו עושים בשכרן אויב זיי האבן יא באקומען א געהאלט אויסער די עסנווארג, מתפללין הביננו. טארן זיי זיך נישט צופיל שטערן פון די ארבעט און זיי דארפן דאווענען הביננו. ובין כך ובין כך אזוי צי אזוי אין יורדין לפני התיבה טארן זיי נישט צוגיין צום עמוד ווייל דאס וועט שוין דויערן לענגער, ואין נושאין את כפיהם טארן אויך נישט פארדוכענען. השויית הקול כיצד, וויאזוי דארף די קול זיין ביי שמונה עשרה, לא יגביה קולו בתפלתו מען זאל נישט אויפהייבן דעם קול ביים דאווענען, ולא יתפלל בלבו און מען דארף אויך נישט דאווענען נאר אין הארץ, נאר במחשבה, אלא מחתך הדברים בשפתיו, ער טוט איבערהאקן די ווערטער מיט זיינע ליפן, ומשמיע לאזניו בלחש, שטילערהייט זאל מען הערן אין די אויערן וואס מען זאגט ארויס, ולא ישמיע קולו, ער זאל אבער נישט מאכן הערן זיין קול, אלא אם כן היה חולה, נאר טאמער ער איז געווען א קראנקער, או שאינו יכול לכוון את לבו, אדער ער קען נישט אינזין האבן אנדערש, עד שישמיע קולו ווילאנג ער מאכט נישט הערן זיין קול, הרי זה מותר דעמאלטס מעג ער לאזן הערן זיין קול, ובלבד שלא יהא בציבור, צווישן א עולם טאר מען נישט אויפהייבן דעם קול, כדי שלא תטרף דעתן מקולו זיי זאלן נישט צומישט ווערן דורך זיין שטימע. זאגט דער ספר חסידים אין סימן מ ה, לעולם יתפלל אדם א מענטש זאל שטענדיג דאווענען שלא תבוא תקלה על ידו עס זאל נישט קומען קיין שטרויכלונג דורך אים, כגון המלך אסא, עשה בור ברמה, ער האט געמאכט א בור אין רמה, מלאו ישמעאל בן נתניה חללים, שפעטער האט ישמעאל בן נתניה אנגעפילט דעם גרוב מיט טויטע קערפער. פארוואס איז צוגעקומען אזא זאך אז דער מלך אסא זאל מאכן אזא מין גרוב וואס מען האט שפעטער אנגעפולט מיט טויטע קערפער, לפי שחטא ווייל ער האט זיך פארזינדיגט, על שנשען, ער האט זיך פארלאזט על בן הדד מלך ארם, גלגלו זה על ידו, האט מען דאס צוגעברענגט דורך אים, שמגלגלין זכות על ידי זכאי, וחוב על ידי חייב, און פאר דעם דארף א מענטש כסדר מתפלל זיין אז ס'זאל אים נישט אונטערקומען קיין שטרויכלונגען. צא ילמד מדוד, לערן דיך ארויס פון דוד המלך, אף על פי שאמרה תורה הבא להרגך השכם להרגו, איינער וואס וויל דיך הרג'נען מעגסטו פעדערן און אים הרג'נען, דאך לא אבה האט ער נישט געוואלט להרג את שאול, הרג'נען שאול המלך שמצא ישן, ווען ער האט אים געטראפן שלאפן, שוכב במעגל, ער איז געליגן ארומגענומען מיט מענטשן, אמר ער האט געזאגט, אם אהרגנו, אויב וועל איך אים הרג'נען מפני תקנתי, צוליב מיין תקנה אז ס'זאל מיר גייען גוט, יהי' תקלה לכל ישראל, ס'וועט אבער זיין א שטרויכלונג פאר אלע אידן, שיאספו עליהם גוים וילחמו בם, ס'וועט זיך פארזאמלען פעלקער צו די אידן און זיי וועלן מלחמה האלטן מיט די אידן, האט ער געזאגט מוטב שאהרג, ענדערש זאל איך געהארגעט ווערן, ואל יבוא תקלה על ידי, ס'זאל נישט קומען קיין שטרויכלונג צו די אידן דורך מיר. והכי מצינו במרדכי, מרדכי הצדיק האט געזאגט, ומרדכי לא קם ולא זע, ער האט זיך נישט אויפגעהויבן און נישט גערירט פאר המן, אמר ווייל ער האט געזאגט, אם אקום מפניו, אויב איך וועל מיך אויפהייבן פאר אים, ישתחוו הכל לעבודה זרה, וועלן זיך אלע אידן ביקן פאר די עבודה זרה, איז מוטב שיהרגני, ענדערש זאל מען מיך הרג'נען, ואל תבוא תקלה על ידי, ס'זאל נישט קומען קיין שטרויכלינג דורך מיר. סימן מ"ו, כל מעשיך יהיה לשם שמים, אלעס וואס א מענטש טוט דארף זיין לשם שמים, לא יהיה אדם הולך לאכול או לישון וכוונתו שיהיה בריא ושמן לעסוק בדברי העולם הזה ולהיות רודף אחר הממון, א מענטש זאל נישט עסן אדער שלאפן מיט א כוונה אז ער זאל האבן כח און ער זאל זיין פעט און געזונט, צו קענען עוסק זיין אין וועלטליכע זאכן און צו קענען נאכיאגן ווייטער נאך געלט, אלא יאמר ער זאל זאגן אישן איך וויל גיין שלאפן ואוכל אדער עסן כדי שאוכל לעמוד ביראת בוראי, איך זאל קענען ווייטער אנגיין מיט יראת שמים ולעסוק בתורתו ומצוותיו, איך זאל קענען ווייטער עוסק זיין בתורה ובמצוות. וכשנוטל ידיו ומברך ווען מען וואשט זיך די הענט און מען מאכט א ברכה, או כשמברך על הפירות מען מאכט א ברכה אויף א פירות או על המצוות השגירות בפי כל אדם, וואס דער נוסח הברכה איז באמת געוואוינט אין דעם מויל פון א מענטש, אבער יכוין לבו, מ'דארף אינזין האבן, לברך לשם בוראו, צו בענטשן דעם אייבערשטן, אשר הפליא חסדו עמו, וואס ער האט געטון אזא גרויסע גענאדע מיט אים, ונתן לו הפירות או הלחם ליהנות מהם, ער האט אים געגעבן די פרוכט אדער די ברויט הנאה צו האבן דערפון, וצוהו את המצוות, און דער אייבערשטער האט אים באפוילן אויף די מצוות.